מורי ורבותי, ס'ערב שבת תזריע, שבת החודש. תזריע, רעדט זיך וועגן, ס'הייבט זיך אן צו רעדן בעיקר אפשר פון שמיני קען מען אנהויבן צו רעכענען פון דעם. פון א געוויסע סארט מצוות וואס זענען מצוות פון טהרה אדער פון קדושה קען מען עס רופן. יעצט די חילוק פון די מצוות מיט אנדערע מצוות.

זענען נישט, זענען א, זיי עקזיסטירן אין א פנימיות'דיגע שפראך, אדער אין א פנימיות'דיגע קאנטעקסט, אין אנדערע ווערטער, דאס זענען די חוקים וואס זענען נישט געמאכט פאר גוים, דאס איז די פירוש, ס'הייסט ס'איז נישט דא חוקים, למשל לא תרצח איז א גאנצע עשרת הדברות, איז פשט, בעצם יעדע מענטש, יעדע מענטש דארף דארף טון ערליכן לא תרצח, לא תגנוב, כבד את אביך, אפשר אפילו שבת, נאך זאכן, ס'באלאנגט, ס'געהערט פאר יעדע איינער, אז אז גוים טון עס נישט, אז גוים פארשטייען נישט סתם. ס'איז א חסרון און זיי וואלטן געדארפט פארשטיין. נאכדעם איז דא נאך מצוות, ס'דא חלקים פון די תורה וואס איך מיין אז בעיקר אפשר פרשת קדושים געוויסע געוויסע פרשיות אין די תורה וואס איז א די הלכות כשרות וואס איז געשטאנען לעצטע וואך, מען קען מדייק זיין פונקטליך וועלכע אבער ס'איז דא זיכער אזעלכע חלקים פון די תורה וואס זיי זענען לכתחילה נישט נתפעל פון א גוי, אז מ'פרעגט א גוי פארוואס, א גוי עסט חזיר, נישט א גוי וואס עסט חזיר איז נישט קיין עוולה, ס'איז נישט קיין חשש, ער, ס'איז נישט מער טמא, ס'איז נישט מער, ס'איז פשוט. ער לעבט נישט אין די אין די קאנטעקסט, ער לעבט נישט אין די מציאות, אין די פלאץ ווי ס'איז א ווי ס'איז א חסרון, די אונז האבן גערעדט וועגן דעם אביסל אין די שיעור פון פסח לגבי חמץ און מצה, ס'הייסט ס'דא פארשידענע אנדערע עולמות, פארשידענע אנדערע וועגן ווי אזוי מען מאכט בכלל זאכן אסור און מותר, און אז פשט די וועלט וואס אונז לעבן אין, אונז אידן אויך לעבן אין די וועלט, אין די נארמאלע וועלט, איז דא נארמאלע הלכות, אלע הלכות, שבע מצוות בני נח, אלע הלכות פון. וואס זענען משפטים אלע הלכות וואס מען פארשטייט אלע הלכות וואס וואלט איך אזוי געזאגט די וואלט ער נישט פארשטיין אלע הלכות וואס זענען שייך מ'דארף זיין א גוטע מענטש מ'דארף האבן א אמונה מ'דארף אפילו האבן עפעס א קשר מיט א גאט דאס איז אלץ זאכן וואס יעדער איינער פארשטייט דאס איז נישט זאכן וואס זענען שייך לכל גוי עס איז נישט שייך לכל גוי, אויב ס'איז דא גוים וואס פאלגן עס נישט איז א מכה אויף זיי אבער ס'איז נישט עפעס א מיוחד'דיגע זאך. יעצט איז דא זאכן, ס'איז דא מצוות, ס'איז דא סיפורים, חלקים פון די תורה, וואס זיי, די מצוות זענען נישט פשט, אזוי ווי איך זאג, ס'איז נישט פשט אז זיי, זיי זענען עפעס א אנדערע סארט איסור, ס'איז נישט פשט, ס'איז פשוט א זאך וואס איז, מען דארף זיין אין א געוויסע פלאץ, מען דארף זיין אין א געוויסע קאנטעקסט, אין א געוויסע פנימיות'דיגע קאנטעקסט עס צו פארשטיין, דארף זיין א קאנטעקסט וואס דארט, דארט לעבט עס, דארט, דארט האט, ס'איז נישט געמאכט פאר יעדע איינער, ס'איז נישט געמאכט פאר ווייל ס'איז אזוי די ריכטיגע זאך אין די וועלט, ס'איז געמאכט ווייל אין אונזער פלאץ אויב דו ווילסט קומען אין די מקדש למשל ווילסט גיין אין די בית המקדש דארפסטו זיין טהור, אויב דו ווילסט גיין אין די אזוי ווי און מ'קען רעדן פון גאנץ הלכות טהרה דו ווייסט שטייט אין פרשת תזריע אויב א פרוי איז איז טמא אדער א מאן איז טמא איינער וואס איז טמא טאר נישט אריין גיין אין בית המקדש ס'איז טייטש אזא עפעס א וויירוס ס'איז עפעס א חסרון טאר נישט מ'קען זאגן אויף די מענטש וואס ער איז טמא אז עס איז עפעס א חסרון ס'איז זיכער נישט קיין חסרון ס'איז פארקערט הלכות טומאה הייבט זיך אן פון פון לידה? אהא, געבן בירט איז נישט קיין חסרון, איז נישט קיין עוולה, איז נישט אפילו א חשש עוולה, נישט אפילו אז אויב איינער וויל זיין א פרוש, א צדיק, זאל ער נישט האבן קיין קינדער. נישטא אזא זאך. ס'איז א מצוה צו האבן קינדער, ס'איז א גוטע זאך, און ס'האט אפילו אריינגעלייגט ברית מילה אינצווישן, דו זאלסט זען, ס'איז א חלק פון די סדר עולם. אבער, אין די סארט מצב, אין בית מקדש באלאנגסטו נישט, אין בית מקדש קומט עס נישט אריין, ואל המקדש לא תבוא. די מקדש די די באופן מער בהרחבה אזוי ווי ס'איז דא אויף גאנץ כלל ישראל הלכות הלכות טהרה גאנץ כלל ישראל דארף עסן כשר נאר כהנים דארפן און דא ווייטער גייט פארשידענע מדריגות אין דעם אבער די אלע גייען אין די זעלבע לאגיק האבן די זעלבע סברה די זעלבע כלליות'דיגע יסוד. אז איך זאג נישט בכלל אז ס'איז א עוולה, דער וואס איז א גוי איז נישט קיין עוולה, ס'נישט קיין עוולה פאר א מענטש צו זיין טמא, אבער ס'איז דא אזא מין פנימיות'דיגע קאנטעקסט, דא אזא מין מקום וואס הייסט מקום המקדש, דא אזא מין זאך, אפשר בני נח האבן א אנדערע מקדש, א אנדערע דרך עבודה, ס'איז נישט מחייב בכלל, בכלל וואס הייסט איך זאל נישט גיין אויף עפעס א מצוה צו גיין לבית המקדש, איך דארף דאך פארשטיין, ווען ס'שטייט א פסוק קום נישט אין בית המקדש, אקעי, ווען ווען ביסטו געווען די לעצטע מאל אין בית המקדש אז דו האסט א פראבלעם מיט דעם? און אפילו די ווען ס'איז געווען א בית המקדש, וויפיל ווי אפט גייט מען אין בית המקדש, ס'איז נישט קיין אפטע זאך, אבער. די ווארט דא איז אז ס'איז דא אזא מין פנימיות'דיגע קאנטעקסט וואס אין די פנימיות'דיגע קאנטעקסט אין די פנימיות'דיגע וועלט אין די די עולם דאס הייסט אין בית המקדש פרובירט מען עפעס צו טוהן אין בית המקדש פרובירט מען מ'פרובירט נישט סתם צו זיין גוטע מענטשן און צו דינען די אייבערשטער דאס קען מען אן א בית המקדש אויך דאס אויף דעם דארף מען נישט קיין מקדש אויף דעם דארף מען נישט קיין טהרה אויף דעם דארף מען נישט די אלע חוקים וואס זענען חוקי הטהרה קדושה. נאר דא אונז ווילן מאכן עפעס א אנדערע זאך, אונז ווילן מאכן, בית המקדש טייטש, איך וויל דא מאכן עפעס א אנדערע זאך, איך וויל דא מאכן עפעס א סארט עבודה, עפעס א סארט מציאות, עפעס א סארט מצב, וואס די סארט מצב איז בכלל נישט שייך צו די וועלט, ס'איז, ס'האט פאר אינערליכע הגיון, זאל מען רעדן א אייגענע שפראך, זאל מען האבן א אייגענע, אייגענע קאנצעפטס, אייגענע פיקטשערס, אייגענע מחשבות, אייגענע דמיונות, אייגענע, אייגענע וועגן, וואס די גאנצע זאך מתחילה ועד סוף איז, איז אזוי ווי אין די קדושה, איז, איז א. איז א הייליגע זאך, ס'איז א אנדערע סארט, אנדערע סארט מציאות, אנדערע סארט מהות, נישט סתירה מיט די אנדערע, ס'איז נישט קיין, נישט אז דער האקט אויף די אנדערע, ס'איז פשוט א אנדערע זאך, און פאר די זאך איז דא אנדערע חוקים, ס'איז דא אנדערע זאכן, מיטאמאל איינער וואס איז איז א יולדת, איז טאקע א גרויסע מצוה, ס'איז אלעס זייער גוט, אבער מאיזושהי סיבה שיהיה, ס'פאסט נישט דא אריין, אפשר מ'קען מסביר זיין פארשידענע סברות פארוואס די אלע טומאות זענען, אבער ס'פאסט נישט דא אריין, דא קומט מען נאר אריין ווען מ'איז אין א געוויסע מצב, ווען מ'איז אין א געוויסע. מוחין אין א געוויסע סיטואשען וואס פאסט אריין אין די בית המקדש. און אזוי איז דא נאך אסאך מצוות, און איך גיי נישט אריין גיין און נישט עומד זיין באופן פרטי די ענינים פון טומאה וטהרה, נישט עומד זיין באופן פרטי די ענינים פון כשרות, די אלע ענינים, אבער איך וויל נאר, איך וויל עומד זיין מער אויף די, אויף די כלל, אויף די, אויף די זאך אז ס'דא, מ'דארף, און אסאך מאל זענען אסאך מאל היינט וואס אין אונזערע היינטיגע בליק אין אונזער היינטיגע לעבן איז אסאך מאל פעלט אזא סארט זאך, ס'פעלט אזא סארט, ס'דא אזא היימישע פלאץ, מ'קען עס אפילו זאגן זייער באלבאטיש, דא איז א היימישע פלאץ, דא גייט יעדע איינער אנגעטון א געוויסע וועג, דא גייט און פירט זיך יעדע איינער מיט א געוויסע תנועה, דא זינגט מען א געוויסע ניגון, ס'איז עפעס אן עוולה ווער ס'זינגט א אנדערע ניגון, ניין, אבער ס'איז וויכטיג פאר א מענטש, וויכטיג פאר די א גרויסע חלק פון די גאנצע מעשה, די גאנצע. נארעטיוו, די גאנצע סטארי פון כלל ישראל, א גרויסע חלק פון דעם איז פשוט די זאך, אונז האבן א פערזענליכע שפראך מיטן כביכול, מיטן גאט, מיט די מציאות, נישט, זאג נישט אז די שפראך איז די בעסערע שפראך, זאג נישט אז, אבער ס'איז פערזענליך, ס'איז געמאכט פאר מיך, ס'איז דא אזוי ווי א מקום פנימי, אזוי ווי א מקום המקדש, די מקום המקדש איז עפעס ספעציעל, ס'איז עפעס הייליג, ס'נישט עפעס דארט עפעס א חלות, די מקום המקדש איז פשוט, איך זאג, ס'איז דאך דא א מצוה, וואס איז די מצוה, וואס זאגט די מצוה, די מצוה זאגט, אוודאי דו קענסט, דינען די אייבערשטער ווי דו ביסט און דו קענסט טון אלעס ווי דו ביסט און דו קענסט זיין א גוטער מענטש און דו קענסט אלעס, אבער נע, נעם איין פלאץ, נעם איין פלאץ און מאך דארט ספעשל, ספעשל דאס טייטש, דא גייט זיך טון נאר ענינים פון פון ועשו לי מקדש, דא גייט זיך טון נאר ושכנתי בתוכם, דא גייט זיך טון נאר עפעס, גייט, און דארט גייט מען רעדן בכלל א אנדערע שפראך, און כדי אנצוקומען דארט דארף מען זיך אנטון אנדערע קליידער, מען דארף זיך, מען דארף רעדן א אנדערע שפראך, מען דארף. ס'דארף זיין עפעס אינגאנצן אנדערש, ס'דארף זיין א סארט אינגאנצן נייע קאנטעקסט, כמעט זיך נישט משייך צו די וועלט אינדרויסן, כמעט זיך נישט משייך צו, נישט א מקדש שרייט אז די אנדערע זענען טמא, נישט ער שרייט אז זיי דארפן ווערן הייליג, עס שרייט נישט גארנישט, ער איז פשוט א פלאץ וואס איז נבדל, וואס איז אפגעזונדערט, וואס האט זיך זיין אייגענע לאגיק, ס'האט זיך זיין אייגענע מציאות, ס'האט זיך זיין אייגענע, זיין אייגענע מצוות, זיין אייגענע עבירות, זיין אייגענע, אלעס אייגן, ס'האט זיין גאנצע אייגענע גאנץ א אייגענע וועלט. די די סארט זאך פון האבן א גאנצע אייגענע וועלט איז א זייער וויכטיגע זאך. אזוי ווי אונז זאגן אזוי ווי שבת אזוי ווי עס איז דא אונז זאגן עס איז דא א מקדש אין מקום עס איז א בית המקדש אדער א בית מדרש ס'דא א מקדש אין זמן אזוי ווי ס'איז שבת ס'דא א מקדש בנפש ס'איז דא כהנים אדער באופן כללי כלל ישראל אדער יעדע מענטש עס איז דא מענטשן ווי דער רמב"ם זאגט א מענטש וואס איז זיך מבדיל די מענטשן וואס זיי זענען זיך מבדיל, דאס דארף דאס דארף מען ארויסהאבן, די מענטשן וואס זיי זענען זיך מבדיל, זיי זאגן נבדל נבדלו לשרת, די מענטשן וואס זיי זאגן אונז גייען זיין אנשי קודש תהיו לי, זיי זענען נישט זיי נישט אז זיי שרייען אויף די וועלט, דאס דארף מען פארשטיין, זיי לעבן פשוט אין א אנדערע וועלט, ער וויל ער זאגט איך וויל לעבן אין א קאנטעקסט ווי ס'מאכט סענס צו זאגן. זאגן א משל, ס'מאכט סענס, איך וויל לעבן אין אזא סארט סביבה, איך וויל האבן אזא סארט עולם, אזא סארט מקדש, ווי דארט מאכט סענס אז די שמועס זאל זיין ארום צו צו ביי מכלכל חיים בחסד האט זיך מכוון געווען אזא שם אדער אזא שם, צו צו די צו די קרבן איז געווען א קרבן מנחה אדער א קרבן עולה, צו א ביכורים, דאס האט יעדע איינס עפעס א אנדערע געפיל, עפעס א אנדערע. תנועה דקה מעדינות הנפש וואס איז א חילוק? אויף דעם די זאך זאל קענען מתקיים ווערן איז נישט גענוג צו שטיין אין די וועלט און זאגן אונז גייען זיין די הייליגע מענטשן אונז גייען זיין מען דארף בויען א גאנצע וועלט מען דארף האבן א גאנצע מציאות א גאנצע א גאנצע זאך וואס דא איז דא איז דאס די מציאות און דא לאזט מען נישט אריין ווער ס'רעדט א אנדערע שפראך ווער ס'רעדט לשון העמים ווער ס'רעדט א שפראך וואס ס'איז בכלל אין יענע שפראך מעגליך צו טון א עבירה לאזט מען נישט אריין דאס איז די עומק פון פון א מקום המקדש פון א בחירה במקום אדער מקודש פון א זמן מקודש זמן מקודש איז נישט טייטש אז ס'איז דא א גאנצע וואך וואס מ'קען טון מצוות און עבירות און שבת טוט מען נאר די מצוות דאס דאס איז דינסטאג אויך דארף מען טון נאר די מצוות שבת איז טייטש איך בוי איך שאף אזא סארט צייט וואס דארט איז נישט דא קיין אפשרות פאר פאר פאר עבירות דארט איז נישט דא קיין

וואס דארט איז בכלל נישט דא קיין ווארט פאר פאר שלעכטס, נישט דא בכלל קיין ווארט פאר דעם, און לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, ס'איז א מורא'דיגע איידעלע עבודה, נישט פאר נארמאלע מענטשן אז זיי זאלן שפילן די געים פון עיקם הכתוב שמונה אותיות, ס'איז נישט געמאכט, ס'איז נישט כפשוטו, ס'איז נישט חכמה צו אנהייבן צו גיין זאגן, אנשטאט פון זאגן שלעכטס, זיי מוזן זאגן נישט גוטס, זיי דארפן גארנישט אויפטוהן. אבער מענטשן וואס זענען איידל, מענטשן וואס זיי ווילן טוהן אין די עבודה פון אנשי קודש תהיון לי די עבודה פון טהרה, פון קדושה, עס מאכט א גרויסע חילוק אז מען דערמאנט בכלל נישט די ווארט, אז נישט הייסט איך וויל מאכן אזא מציאות, איך וויל מאכן אזא מיינדסעט, איך וויל מאכן אזא ספעיס, וואס נישט דארט טוט מען אלע גוטע זאכן, דארט איז בכלל נישט דא אזא אפשרות, עס איז נישט דא, עס איז דא אנדערע עבירות, פארקערט איך האב אפילו אנדערע עבירות, מיינע עבירות זאלן זיין צו זאגן א דבר מגונה, מיינע עבירות וועט זיין צו זיין נישט טמא, צו זיין צו האבן פארשידענע טומאות וואס קענען זיין, אפילו אז עס איז נישט על פי פשט איז נישט קיין עבירות, עס איז אפילו מותר, עס קען זיין אפילו א מצוה, אבער ביי מיר, איך האב א אנדערע חשבון, איך וויל איך פרוביר דא צו מאכן א וועלט. וואס אין די וועלט איז נישט דא קיין אפשרות פאר די אלע זאכן, האבן נישט האבן נישט קיין מקום די אלע זאכן, זיי עקזיסטירן נישט די אלע זאכן. און דאס איז, מען קען זאגן באופן כללי, דאס איז א, אזוי ווי די גרויסע זאך וואס מען דארף פארשטיין ווען מען וויל אריינגיין אין פרשיות פון טומאה וטהרה, אין פרשיות פון נגעים, און ס'איז דא די ספר יצירה האט געזאגט, אז אלע די גאנצע וועלט איז געמאכט פון צירופי אותיות בריש למד אלף שערים, איז סימן לדבר אין טוב למעלה מעונג ואין רע למטה מנגע, דאס הייסט דער ספר יצירה זאגט איך קען זען אז די גאנצע וועלט איז געבויט פון אותיות, און וויאזוי מען שטעלט אויס די אותיות אזוי האט מען א אנדערע מציאות, דאס הייסט אלע ניגודים אלע ס'דא דאך סתירות, ס'דא גוטע זאכן אין די וועלט, שלעכטע זאכן אין די וועלט, זעט מען דאך על פי פשט אין די וואכעדיגע וועג, מ'זאגט אקעי, ס'דא גוטע זאכן, וואס דארף מען טוהן, שלעכטע זאכן, וואס דארף מען נישט טוהן. און זהו, זאגט די ספר יצירה, יא, אבער די אלע זאכן זענען קומען פון די זעלבע שורש, זיי קומען פון די זעלבע, זיי בויען זיך פון די זעלבע אינגרידיענטס, ס'איז דא נאר אותיות, וואס מע, וויאזוי מ'זאל אויסטייטשן די אותיות, ס'איז דא נאר אותיות, און איך קען דיך ווייזן אז די זעלבע אותיות וואס מאכן די ווארט וואס איז די גרעסטע, גרעסטע ווארט, און דאס דארף מען ארויסהויבן א מינוט. מאכן די זעלבע די קלענסטע ווארט, עונג, וואס איז אין בטוב למעלה מעונג, וואס איז די טייטש אין בטוב למעלה מעונג? עונג איז א א מצב וואס איז גוט, דאס איז דאך די גאנצע כאפ עונג, ס'דא עונג שבת, עם מדשני עונג, די עם מדשני עונג, זיי זענען נישט עם צדיקים, זיי זענען נישט עם אינם מבטלין תורה לרגע אחד וכולי, שפיר, דאס איז א זייער גוטע זאך, אבער דאס איז דאך נישטא קיין תענוג. די תניא זאגט אז די חילוק, די עיקר חילוק, לגבי עשה טוב, די עיקר חילוק פון א צדיק מיט א בינוני, א צדיק פילט א מורא'דיגע תענוג אין זיין עבודה, א צדיק האט א תענוג אין זיין עבודה, א בינוני האט עבודה וואס איז אים א מאסע, ס'איז אים א התגברות, ער מוטשעט זיך ווייל ער האט נעבעך א יצר הרע, ער דארף זיך מוטשענען אויף צו לערנען, אויף צו דאווענען, אויף צו טון עבודה. א צדיק, זאגט די תניא, די חילוק פון א צדיק מיט א בינוני, א צדיק האט א זאך וואס ער רופט אהבה בתענוגים. ביי אים איז לכתחילה, עס איז אים זייער געשמאק, עס איז אים זייער גוט צו טון עבודת השם, און אויב מען טראכט אריין, פארשטייט מען אז דאס איז נישט נאר אזויווי א באונעס פרייז ווייל דער צדיק האט נישט קיין יצר הרע ממילא ענדשויט ער זיך, עס איז פאר די זעלבע סיבה, ס'הייסט וויבאלד דער צדיק ער, זיין עבודה איז עבודה פנימית, זיין עבודה איז נישט נאר צו זיין גוט און נישט זיין שלעכט, ער טוט זיך בויען פאר זיך א וועלט אין זיין סביבה, אין זיין בית מדרש, אין זיין פאלק, ער בויט אזא וועלט וואס דארט איז. די מציאות איז שוין גוט, די די בעיס ליין איז שוין גוט, מען רעדט, ס'איז נישטא אין די שפראך א ווארט פאר שלעכטס, ממילא אוואדע, וואס מיינט עונג? עונג איז די זאכן וואס מענטשן ענדזשויען, די זאכן וואס מענטשן טרעפן זיך מיט דעם, אויב א מענטש האט ליב וואס, פארט א עונג ער האט, פשט אז דא געבט ער נישט קיין דין וחשבון פאר קיינער, דא איז ער זיך נישט מתגבר, דא איז ער נישט מתגבר על יצרו צו באקומען עפעס א עונג.

און נגע איז א מענטש וואס פונקט פארקערט איז אזוי ווי די, אין אנדערע ווערטער אזוי ווי דער בעל עונג, די צדיק, ער לעבט און האט זיך זיין אייגענע וועלט, האט זיך זיין אייגענע שפראך, זיין אייגענע רעפרענס, ער איז זיין פרעים אוו רעפרענס איז כולו קודש איז כולו טוב, דער נגע, דער בעל מצורע, איז דאך פארקערט, מצורע איז אזא מענטש וואס איז מחוץ למחנה מושבו, פארוואס? ווייל ער איז עפעס אזוי זיך פארשטעפט, ער איז געווארן סטאק אין עפעס אזא פארקערטע זאך פון עונג, אין עפעס א צער, אין עפעס א, אדער וואס מ'קען זאגן, אין עפעס א חלק פון גוף וואס. מאכט נישט סענס, וואס איז נישט גוט, וואס איז נישט בעונג, ממילא איז מחוץ למחנה מושבו, ער האט דאך אויך זיין אייגענע רעפרענס, ער רעדט נישט מיט מענטשן, ער שרייט טמא טמא, אבער ס'איז ווייל ער איז סטאק אין די פארקערטע, דאס הייסט אין בטוב למעלה מעונג ואין ברע למטה מנגע. און די זעלבע זאך אז ס'איז שבת החודש, קען מען פארשטיין אזא סארט התבוננות אויך אין די גאנצע ענין פון שבת החודש, אז ס'דא א הלכה, א פסוק, החודש הזה לכם, ראש חדשים, החודש הזה לכם ראש חדשים איז טייטש, איך גיי ענק געבן א נייע וועג פון ציילן צייט. ס'איז דאך א מורא'דיגע א מורא'דיגע גילוי דאס, און מ'איז נישט עומד גענוג וואסערא גליק ס'איז. מענטשן זענען חוקר, ס'איז דא א חתם סופר, צו מ'טאר זאגן די גוי'אישע טעג, צו מ'טאר נישט, צו אהער צו אהין. ס'איז דאך נישט די ווארט. די ווארט איז דאך פשוט. די ווארט איז, צייט איז די מערסטע יוניווערסעל רעפערענס. יעדער, אלע גוים, אלע אידן, אלע מענטשן אין די וועלט, לעבן אין די זעלבע צייט, זונטאג איז זונטאג, מאנטאג איז מאנטאג, און אזוי ווייטער. און ווען דער אייבערשטער האט ארויסגענומען די אידן פון מצרים, די ערשטע זאך וואס ער האט זיי געזאגט, די ערשטע סטעפ וואס ער האט זיי געזאגט איז, איך גיי ענק געבן ענקער אייגענע צייט, א פריוואטע וועג צו רעכענען די צייט, נישט עטס זיך נישט רעכענען לשנת פרעה, עטס זיך נישט רעכענען לשנת נבוכדנצר, עטס זיך נישט רעכענען לשנת אחשורוש, עטס זיך רעכענען ליציאת מצרים דיינע חדשים, עטס זיך רעכענען ליציאת מצרים, וואס טייטש אז די יציאת מצרים געבט דיך אזא מין רעפרענס, אזא מין נייע פרעים אוו רעפרענס, א אינטערנעל פרעים אוו רעפרענס, וואס מאכט, דאס טייטש אז מיר גייען מאכן א אייגענע פאלק, און עס איז זייער וויכטיג, היינט איז דא מענטשן וואס ווילן מאכן זייער אייגענע פאלק, מ'וויל מאכן א אייגענע לאנד. ס'איז א געוואלדיגע זאך, מען דארף פרובירן זייער שטארק אז די אייגענע לאנד זאל זיין טאקע אייגן, איינע פון די וועגן איז אז מען האט א אייגענע שפראך, מען האט א אייגענע, ס'הייסט איך האב א אייגענע אינטערנעל דזשאוקס, איך האב אייגענע וועגן וויאזוי צו רעדן וועגן זאכן, איך האב א אייגענע צייט, ס'איז זייער וויכטיג ווען א איד נוצט א אידישע צייט, ער זאגט ס'איז פרשת תזריע, דא אין דעם א געוואלדיגע חיות, א געוואלדיגע עומק, פארוואס זאל איך, איך דארף זיך נישט רעכענען דאס אז ביי דיך איז עיפריל טו, עיפריל טירד, איך ווייס וואס ס'איז היינט, בסדר, דאס דארף איך וויסן פאר די איי אר עס, איך דארף עס וויסן, דארט דארט ליגט מיינע שעבודים, דארט ליגט מיין אין די גוי'אישע צייט, נישט דארף מען גוי'איש, אין די וועלטליכע צייט איז דארט בין איך משועבד לפרעה במצרים, אויף די ערשטע דארף מען צאלן רענט, און אויף די צענטע דארף מען צאלן די קאר, און אויף די זעכצנסטע דארף מען צאלן די קרעדיט קארד, און אזוי ווייטער. אבער אין פרשת השבוע דארף מען נישט צאלן גארנישט, ווען א מענטש האט. אונז לעבן אין ביידע צייטן, ביזדערווייל ווען ס'איז נאך אין גלות, אבער ווען א מענטש רעכנט פאר, היינט איז פרייטאג פרשת תזריע, זאגט ער, אה, מיין וועג, מיין חוב, מיין, וואס זאגט מיך פרייטאג פרשת תזריע, מ'דארף מעביר סדרה זיין, ס'גייט זיין שבת, מ'דארף מאכן פיש פאר שבת, מ'דארף קויפן וויין פאר שבת, ס'איז א גאנצע אנדערע וועלט ווי איינער זאגט היינט איז אזוי און אזוי אין עיפריל. אין עיפריל דארף מען ארבעטן, דארף מען, ס'הייסט די צייט, דאס וואס איך האב א אייגענע צייט, איך האב א פריוואטע וועג צו רעכענען די צייט, האב א אידישע וועג צו רעכענען די צייט, דאס איז א מורא'דיגע גע חירות, א מורא'דיגע גאולה, ס'איז א מורא'דיגע געוואלדיגע זאך, דאס איז די גאנצע זאך פון פון פון זיין א איד, פון נישט זיין א גוי, וואס מ'קען זיך פרייען מיט דעם, מ'קען זיך נישט שעמען. איז ווייל איך האב א פריוואטע רעפרענס, יא אמת כ'וועל צאלן פאר די רענט נאך אלץ פון די ערשטע און כ'זוך נישט כ'גיי נישט מאכן קיין זיגזאגעס דא, אבער אונז האבן אויך א פריוואטע וועג, אונז האבן אויך א עונג, א שבת, א עונג, און דאס אונז רעכנט די צייט פון די החודש הזה לכם ראש חדשים, פון די פרשת השבוע, פון און דארט איז א מקום החירות, דארט איז א פלאץ וואס איך בין בעל הבית, דארט דארט דארט איז מיין אייגענע מיין אייגענע פלאץ. דאס איז דער דאס איז דער אור פון דער פון דער קדושה פון דער אין בטוב למעלה מעונג פון דער פרשת החודש און נפטר געווארן די וואך דער סקולענער רעבע און איך האב געוואלט אביסל מסביר זיין וואס וואס איך זע אין דעם און אביסל אפיק פארשידענע קטרוגים וואס ס'איז דא נישט כ'גיי זיך נישט מתנצל זיין כ'וועל נאר זאגן אזוי ווי עס איז. די ווען מ'רעדט פון א פון א מענטש אזוי ווי די סקולענער רעבע אזוי ווי אזא סארט צדיק דארף מען וויסן אז ס'דא זייער ווייניג אזעלכע מענטשן. אין וועלכע סענס? נישט אין די סענס אז ער האט געלערנט מער פון אסאך מער אנדערע, נישט אין די סענס אז ער האט געדאווענט מער, נישט אין די סענס אז ער האט געהאט מער אהבת ישראל, אלל אוו דיס טינגס מייט בי טרו, און אויף דעם דארף מען אויך נישט פארן צו א צדיק, אונז אונז האט מען מחנך געווען, מיין טאטע אז מען דארף גיין צו צדיקים, ער האט אונז אסאך גענומען צו די סקולענער רבי, צו אנדערע צדיקים און זאכן. וואס וואס וואס איז דא די מנהג, די חסידישע זאך, נישט נאר א חסידישע מנהג, ס'איז פארשטייט זיך שוין אסאך פארדעם, מען דארף זיך דרייען, זיך האבן, הענגען אויף א פיקטשער, זיך דרייען ביי צדיקים, וויסן פון צדיקים. שמועסן מעשיות פון צדיקים, און איך מיין אז די ווארט אין דעם, די, איך וויל מסביר זיין די ווארט פאר מענטשן, איז נישט אז מען דארף וויסן וואס צו טון, נישט אז מען דארף טון מער, דאס ווייס איך אליינס, פאר פארן פארן זען די סקולענער רבי ווייס איך אויך וויפיל מען דארף דאווענען, וויפיל מען דארף לערנען, און וויפיל איך טו נישט, ס'איז אלעס פשוט. אבער א מענטש אזוי ווי אים. איז אזא מענטש וואס ער איז טאטעלי אמת'דיג, עס איז נישט קיין גוזמא, עס איז נישט קיין שבחים אין די וועלט אריין וואס מען זאגט אזוי, אין די טעמפלעט פון שבחים, עס איז אמת ווער ס'ווייסט. עס איז געווען א מענטש וואס זיין פרעים אוו רעפרענס, זיין גאנצע וועלט, זיין גאנצע אלעס, אלע החלטות וואס ער מאכט זענען בכלל נישט געווען געוואנדן אויף די אויף די וועלטליכע קאנטעקסט, קיין איין מאל האט ער נישט געטראכט פון די גוי'אישע דעיט, אדער, אין אנדערע ווערטער, קיין איין מאל האט ער נישט געטראכט אויף ענגליש. וואס איך מיין נישט אז ער האט נישט געקענט ענגליש איך ווייס נישט דאס איז נישט די ווארט די ווארט איז אזא מענטש מען זעהט אזא מענטש מען קען מען קען זעהן ער האט זיך געדרייט דא אין בארא פארק א איד שוין א אלטער איד געווען אבער א איד וואס ער איז כולו קודש ער איז כולו אלעס וואס ער טראכט אלע זיינע מחשבות אלע זיינע מעשים. ס'איז בכלל נישט אין די וואכע אין די וואכעדיגע וועלט ווי אונז לעבן, ער רעכנט זיך בכלל נישט, ער רעכנט זיך נישט, עס איז נישט אפילו ער רעכנט זיך נישט אפילו ער פייפט אויף די וועלט, דער סקולענער רבי איז קיינמאל נישט ארום געגאנגען און געדארפט פייפן אויף די וועלט און זיין כניאקיש, דאס איז געווען גוט פאר פאר אנדערע רביס פון וועם איז געווען געווען אנדערע צדיקים וואס האבן אסאך מער געלעבט אין די קאנטעקסט פון די וועלט, יא מען האקט אויף די וועלט, ער האט בכלל אפילו נישט געהאקט, ס'איז ס'איז זיין גאנצע מציאות איז געווען קדושה, עס איז געווען עס איז געווען. ס'איז אפילו דא הפלגות אין דעם, איך וויל נישט אזוי ווי זאגן מעשה'ס מיט זאכן, ס'איז אז די קענסט זעהן א מענטש וואס אזוי אין קדושה מיינט יעדע זאך, ס'הייסט נישט אין ביי אונז אונז זענען און לעבן אזוי אין די וועלט די חיצוניות'דיגע וועלט דארף מען זיך אריין קוקן אין שולחן ערוך שטייט אז ס'איז דא אזא ליסט אוו פריאריטיס אין די צווייטע שולחן ערוך שטייט אזוי, ביי אים די איי מיט צוויבל מיט די ניגון פארדעם מיט די שלאפן און נאכדעם, ס'איז אלס געווען.

וואס איך האב נאר געהערט אין די לעצטע האלבע יאר, אדער שוין די לעצטע צוויי יאר, ער האט נישט געקענט עסן בכלל, אלעס האט ער געגעסן, האט ער געגעסן נאר פון א טיוב, פון א, אבער שבת ווען עס איז געקומען האט ער געגעסן יעדע זאך ביי די טיש געגעסן, און נאכן טיש איז ער אריינגעגאנגען אין צימער און אלעס אויסגעבראכן, דאס הייסט דאס ווייזט דאך אזוי ווי א גילוי מילתא אז ס'איז א מענטש וואס ער עסט, ער עסט פשוט ווייל ס'איז די מנהג, היינט איז די מנהג צו עסן איי מיט צוויבל, ס'איז די מנהג צו עסן פערפל, דאס איז א מענטש וואס לעבט אין א גאנץ אנדערע קאנטעקסט, און אויף צו אויף צו. אונז זענען נישט דארט, אבער צו צו האבן א בכלל א פיקטשער, צו האבן בכלל א ציור בלב פון אזא סארט מציאות אז ס'קען זיין א מענטש וואס ער זיין גאנצע וועלט דרייעט זיך טאטעלי אין קדושה, טאטעלי אין אין אידישקייט, טאטעלי מיט אידישע זאכן, ער זינגט א ניגון, ס'איז נישט מען דארף אים מקרב זיין צו א אידישע ניגון, ס'איז אהער, ס'איז אהין, יעצט זינגט מען סתם לשם תענוג, ס'איז א מצוה, ס'איז א חלק פון א מנהג, ס'איז א חלק פון די. חלק פון די זאך אז מען זינגט יעצט א ניגון און פונקטליך וועלכע ניגון און און וואס און יעדע תנועה דאס איז א דאס איז א זאך וואס מען דארף זעהן וואס מען דארף און ס'דא ס'דא אזעלכע חסידישע אידן און ס'איז דא נאך היינט און ס'איז נאך געווען און ס'וועט זיין אבער ס'איז א זאך וואס איז נישט ס'איז נישט ס'איז נישט נפוץ ס'איז נישט ס'איז נישט אפילו די פרומע וואס רוב פרומע מענטשן רוב עובדי השם זענען נישט אזוי האבן נישט אזא שטארקע דאס איז אויך א זאך וואס מען דארף מען דארף געדענקן ס'איז געווען חסידישע אידן האבן געקענט אמאל זיצן. שעות און אזוי נאכזינגען תנועות פון א רבי פון זיין רבי וואס זיי האבן געהערט אזוי פלעגט די רבי זאגן כל מקדש אזוי פלעגט די רבי זאגן ראש השנה אזוי פלעגט ער זאגן פסח ס'איז נישט געמאכט ס'איז נישט געווען ס'איז נישט קיין זאך וואס מען קען איבערגעבן ס'איז נישט עפעס א הסבר עפעס א טיפע ענין אין חסידות וואס מען קען זאגן א שיעור וועגן דעם אבער ס'איז פשוט מענטשן וואס זיי זיי פרובירן זיך צו אנהאלטן אין א געוויסע קאנטעקסט אין א געוויסע פנימיות'דיגע קאנטעקסט אין יענע תנועה ווען ווען די חסיד קאכט זיך אין די תנועה פון מנוחה ושמחה וואס די רבי האט געהאט

אה, איך בין דאן בעצם לעב איך אין די עולם הזה, אזוי ווי מ'זאגט אין די וועלט פון עיפריל, אבער ס'איז דא אויכעט החודש הזה לכם, ס'איז דא אויכעט, צו דעם דארף מען זיך מתגבר זיין, ביי אים איז לכתחילה געווען די גאנצע וועלט איז געווען פרשת תזריע, און האט די די עונג און ממילא איז ער א מורא'דיגע זיסע איד, א מורא'דיגע פול מיט עונג און פול מיט שמחה, פול מיט. אהבה בתענוגים, און א מענטש וואס און און יעדע תענוג ער ער האט זיך מחדש געווען א נייע תענוג, א מענטש איז זיך מחדש ניגונים, און און און אונז קענען נישט אפילו דאס ווייסן נישט אפילו א משל פאר דעם, אזוי ווי מען זאגט אביסל א אנדערע פלאץ אז אזוי ווי א ראש ישיבה וואס ער לערנט און יעדע מאל ער לערנט האט עפעס א קליינע הערה אויף תוס' שרייבט ער עס אראפ און ער געדענקט עס און האפט מען פון דעם מצרף זיין צו נאך זאכן, אזוי די סקולענער רבי פלעגט טון מיט זיינע ניגונים, יעדע מאל יעדע מאל ס'האט זיך אים איינגעפאלן א שטיקל ניגון אדער א שטיקל תנועה האט ער זיך עס אריינגעזינגען און געזאגט אויסגעזאגט פאר מענטשן און און אויסגעלערנט און אריינגעשטופט אין זיין טעיפ רעקארדער דאס הייסט ער לעבט אין א וועלט וואס א ניגון איז א חידוש תורה דער אייבערשטער האט אים געשיקט א ניגון מען דארף מען דארף מען דארף טאר נישט מזלזל זיין אין דער אייבערשטער'ס מתנות. אבער ס'איז נישט פשט אין פשט, ס'איז נישט קיין הפסד ווען מען אה יעצט בין איך א בעל מנגן איך בין עפעס א בעל, אזוי ווי רוב מענטשן וואס האבן אזעלכע זאכן האבן זיי אזוי די נסיון אפילו, ס'איז נישט עס הייבט זיך נישט אן די גאנצע מעשה, ס'איז פשוט א מענטש וואס ער לעבט אינגאנצן אין די עונג, אין די פריוואטע קאנטעקסט, אין די פריוואטע. קאנטעקסט פון קדושה און די פריוואטע קאנטעקסט פון פון קדושה אדער עונג, דאס איז א מורא'דיגע זאך און ס'איז א זאך וואס אלמלא לא ראיתי, אלמלא ווען מ'זעהט עס נישט, און ס'איז קיין אפשר נאך היינט, און איך זאג נישט אז און ס'איז נישט דא צו רעדן פון מיך, ס'איז צו רעדן פון אים. ס'איז א זאך וואס מ'דארף עס קענען זעהן, מענטשן וואס פשוט און די חסידישע משוגע זאכן, פון די אייער מיט צוויבל, מיט די קוגל, מיט די אלע זאכן. פשוט א וועג וויאזוי מען קען עס ארויסגעבן, איך האב נישט נישטא קיין בעסערע וועג פון עס ארויסגעבן אז א מענטש וואס זיין גאנצע לעבן, זיין גוף, זיין אויפשטיין, זיין שלאפן, דאס ווער ס'האט געזען די סקולענער רבי שלאפן ביי די טיש, ס'איז עפעס א חידוש און ס'איז זייער זייער אינגרעס וואס מען קען עס זען, די קענסט זען א איד וואס ביי אים זיין שלאפן איז אויך גוט, אקעי יעצט שלאפט ער, ער איז מיד אדער כ'ווייס אמאל האט ער זיך פארטראכט איך ווייס נישט וואס, און נישט אזוי ווי דיר וואס די שלאפן ווען די וועקסט זיך אויף דארפסטו דיך דערמאנען אז ביסט א איד, און ער איז א איד וואס שלאפט, א איד וואס עסט, א איד וואס. גייט, א איד וואס דאווענט, א איד וואס זינגט, די אלע זאכן, צו קענען טון די אלע זאכן אזוי ווי א איד, אזוי ווי מ'זאגט החודש הזה לכם, אז וואס ער האט זיין אייגענע וועג צו רעכענען די צייט, דאס איז א, ס'איז א זאך וואס מ'דארף מזכיר זיין, ס'איז א זאך וואס מ'דארף, מ'דארף געדענקען, מ'דארף עס מעריך זיין, מ'דארף האבן אזא פלאץ, און נישט קיין חילוק צו עס טייטשט מען דאס ממש אזוי, אויף מקפיד זיין אויף די אייער מיט צוויבל אדער עס טייטשט זיך אויס אנדערש ווען, אבער עס איז א, ס'איז א זאך וואס. נישט דא קיין אנדערע וועג צו רעדן וועגן דעם נאר צו רעדן וועגן מענטשן וואס און צו געדענקען די די מענטשן, און איך וויל נאר צולייגן א זאך וואס איז וויכטיג אונז האבן גערעדט וועגן די קאנטעקסט אזוי ווי אונז זאגן די גאנצע קאנטעקסט פון כלל ישראל איז נאר יעדע איד וואס עסט כשר בעצם טוט אזא סארט זאך, עסן כשר האט נישט קיין שום הסבר, ס'איז נישט מען קען זאגן פלפולים טעמי המצוות ס'איז נישט די אמת, מען עסט כשר ווייל מען איז א איד נישט ווייל א איד איז מער צער בעלי חיים כל מיני אזעלכע פלפולים. און דאס מאכט אז ווי די גייסט ביסט א איד, דאס איז עט ליסט די פירסט לעוועל פון דעם, און נאך א זאך וואס איך וויל און מען מוז מען מוז עומד זיין אויף די אויף די סקולענער רבי איז ווי זיין קאנטעקסט איז באמת געווען כלל ישראל, דאס איז א חידוש, ס'איז א חידוש אז איך מיין אז ס'קומט ארויס פון די זעלבע פון די זעלבע שורש. דאס הייסט, אסאך רעביס, רוב רעביס וואס אונז קענען, רוב מענטשן וואס אונז קענען, ווען זיי רעדן פון זיך מחזק זיין און זיי רעדן פון מחזק זיין אידישקייט, זיי רעדן פון שמירת עניים, פון נישט גיין אין די אינטערנעט אפילו, פון נישט האבן טעלעוויזשן, וואס עס זאל נאר זיין, רעדן זיי פון זייערע, פון זייערע חסידים, אבער ביי אונז אין מוסד זאל מען נישט אריינלאזן קיינער וואס האט אינטערנעט, ביי אונז אין מוסד זאל מען נישט האבן קיין טעלעוויזשן. דאס איז די נארמאלע וועג, דאס איז אפילו די מענטשן וואס מ'רופט צדיקים, על פי רוב זיי טראכטן אזוי, און זיי רעדן פון אויפטוהן פאר אידישקייט מיינט ער גייט אויפמאכן א ישיבה פאר זיינע חברה, מ'גייט מאכן א בית מדרש פאר זיינע פאר זיין קהילה, און דא איז דא א מענטש וואס דאס איז די אמת'דיגע אמת'דיגע חסידישע צדיק, מ'דארף דאס געדענקן, ס'איז נישט דא ס'איז נישט דא כמעט נאך אזעלכע מענטשן, פלעין א אמת'דיגע חסידישע צדיק וואס האט זיך א קליינע בית מדרש'ל ערגעץ, און קיינמאל פאלט אים נישט אן אז מ'דארף בויען מוסדות סקולען, מ'דארף. טוהן פאר די סקולענער בחורים זאלן האבן א ישיבה ווי צו לערנען כאילו איז נישט דא גענוג ישיבות אויף די וועלט, מען דארף מאכן די היימישע עולם זאל זיין מער אפגעהיטן, קיינמאל נישט, מענטשן כאפן עס איז געווארן אז עס איז געווארן אזוי ווי א גרויסע צומישעניש מיט דעם וועגן די גאנצע נושא פון די אינטערנעט וואס איך וויל נישט איך רעד נישט באריכות, אבער אבער עס איז מען דארף פארשטיין ביי די סקולענער רבי זעט זיך אויס אינגאנצן אנדערש ווי ביי די אנדערע מענטשן וואס זיי נעמען אים ס'האט מען גענוצט. סקולענער רבי, ווער ס'געדענקט אפילו פאר'ן אינטערנעט, ער פלעגט רעדן אזוי ביי זיין טיש אויף די זאכן, מ'זאל נישט האבן קיין טעלעוויזשן, און קיין איינער פון די מענטשן וואס זענען געזעצן דארט האבן נישט געהאט א הוה אמינא צו קויפן א טעלעוויזשן. אבער ביי אים, זיין פרעים אוו רעפרענס איז ווייל ער איז באמת א איד וואס טראכט פון אידיש פון אידן, ער איז א איד, ער טראכט, איך בין דאך א איד, און איך בין א צדיק, און איך.

און עס איז נישט ממש כמעט זייער ווייניגע אזעלכע רעבעס אפילו וואס האבן מ'קען זען אז עס איז אמת ס'הייסט ער אמת'דיג קערט וועגן די זאך וואס הייסט כלל ישראל און ער אמת האט אהבת ישראל נישט אהבת פאמפען מיינע מוסדות און ער קערט אז ער פארשטייט זיך אז ער האלט אז א טעלעוויזשען איז טרייף איז ער זייער באזארגט ס'איז דא אידן מיט טעלעוויזשען און ער גייט זאגן א צוזאגן א הבטחה פאר א איד וואס נישט א איד וואס גייט אין סקולען וואס גייט אים ארויסווארפן ווייל ער האט א טעלעוויזשן, א איד פון בכלל א אנדערע מקום, ווייל וואס ער גייט, ער וויל אים משכנע זיין ער זאל אויפגעבן די טעלעוויזשן, אדער די זעלבע זאך ער גייט אים משכנע זיין אז די אז די ווייב זאל גיין בצניעות אדער זי זאל זיך וואטעווער חומרות ס'איז געווען. נישט געווען קיינמאל קיין זאך וואס איז אזוי ווי די קאנטעקסט, און איך מיין אז עס קומט ארויס פון די זעלבע זאך, ס'הייסט, א אמת'דיגע צדיק, דאס איז די דמות פון א צדיק ביי מיר, די דמות פון א חסידישע צדיק בפרט וואס ער גייט אין די וועג ער ווייסט אז אהבת ישראל איז די גרעסטע זאך, די דמות פון א צדיק איז זיין פרעים אוו רעפערענס איז נישט. ס'דא א גאנצע וועלט, א פרייע וועלט, און דאס איז דאך די ערשטע מציאות, און נאכדעם און פרובירן זיך אזוי זיך אפצוזונדערן, זיך אפצושיידן, איז בכלל נישט געווען זיין זאך, און בכלל די די זאך איז ס'איז דא איין זאך, ס'איז דא א זאך וואס הייסט כלל ישראל, ס'איז דא א זאך וואס הייסט תורה, און אלע אידן, יעדע איינער דארף פאלגן די תורה, יעדע איינער דארף מען מקרב זיין, יעדע איינער דארף מען ווי מער זיין ערליך און די אלע זאכן, און ער און ער פרובירט צו טון, ער פרובירט צו מקרב זיין, קיינמאל ער שרייט נישט אויף קיינעם, ער פרובירט פשוט מקרב זיין, פרובירט צו משכנע זיין מענטשן אויף פארשידענע וועגן אז זיי זאלן היטן די תורה אדער חלקים פון תורה בדרך כלל, ס'האט נישט קיין שום נפקא מינה ווען ער זאגט מוסר פאר עפעס א היימישע אינגערמאן אז ער רעדט ביים דאווענען ווי ער זאגט פאר עפעס א האלבע גוי אז ער זאל חתונה האבן מיט א איד, ס'קומט מיט די זעלבע פונקט די זעלבע תנועה פונקט מיט די זעלבע אדער אפילו זאגן פאר יענע האלבע גוי ער זאל נישט האבן קיין אינטערנעט ווייל ביי זיין ביי זיין מערכה קעגן די אינטערנעט איז נישט א מערכה אויף אונזער קהילה זאל בלייבן ריין ווייל אין די טרייפענע וועלט, ער ער לעבט בכלל נישט אין די טרייפענע וועלט, ער איז בכלל נישט לוחם מיט די טרייפענע וועלט, ער לעבט אין א עולם פון קדושה, אין א עולם פון כלל ישראל, אין א עולם פון אהבת ישראל, און די מענטשן וואס האבן געמאכט פון אים און אים צוגעשטעלט צו די אנדערע סארט מערכות וואס קוקן יא אזוי אן די וועלט, וואס זענען בעצם יא לעבן אין די וועלט פון פון עיפריל פירסט און. דארף זיך מח, מען דארף זיך מחזק זיין צו זיין א חודש אלול און, ס'איז פשוט א טעות, ס'איז פשוט א חוסר, א חוסר הבנה, ווער ס'האט אמאל געזען די סקולענער רבי אפילו ווי ער האט גערעדט ביי די, ווען ער האט גערעדט וועגן אינטערנעט און די זאכן איז בכלל נישט די פשט, די פשט איז דא איז דא א מענטש וואס ער איז אין בטוב למעלה מעונג, ער איז טאטעלי, זיין פרעים אוו רעפערענס איז אלעמאל, פארשטייט זיך ער איז זייער ברוגז און זייער קעגן, מען זאל ח"ו, פילטער, פילט א געוואלדיגע צער אז א איד פאלט דורך א נסיון און מען זאגט אים אז דאס איז א שרעקליכע נסיון ווייל דער וועט ער רעדן קעגן דעם, האט בכלל נישט מיט די מיט די בליק אזוי ווי די צוויי לעוועלד בליק וואס וואס נארמאלע מענטשן האבן וואס אזוי ווי די תניא זאגט וואס בינונים האבן אדער וואס אפילו אסאך גרויסע קנאים האבן אונז לעבן אין די טרייפענע וועלט און מ'דארף זיך אפזונדערן ס'איז נישט דא קיין די טרייפענע וועלט עקזעסטירט נישט ס'איז דא א פנימיות'דיגע וועלט וואס דארט איז כולו עונג און די וועלט דארף מען כסדר זיך מחזק זיין און סור מרע ועשה טוב מ'דארף מען דארף מאכן, אויב ס'איז דא עפעס א פלאץ וואס ס'פעלט א אידישע חדר דארף מען מאכן חסד לאברהם, אין בארא פארק פעלט עס נישט, פארוואס וואס איז עפעס אן עבודה צו מאכן חסד לאברהם, און איך וועל נאר ענדיגן מיט דעם ווייל מענטשן מיינען אז ס'איז א סקעם די גאנצע זאך, קען זיין ס'איז דא חלקים וואס זענען סקעם, אבער די וואך האב איך געשריבן וועגן די סקולענער רבי אין עפעס א גרופ. איז געקומען דארט א איד, און ער האט געזאגט, פרעגט ער אה איז דאס דער רבי פון חסד לאברהם? זאגט יא. זאגט ער אה דו ווייסט אז איך בין געווארן א בעל תשובה פון חסד לאברהם, ס'האט פלעגן מאכן עפעס שיעורים פאר קינדער, און דער איד איז געווארן איז א איז א אמת'דיגע סקולענער חסיד, נישט אזוי ווי די סקולענער חסידים וואס זיי קומען צו אים סתם לשם, דאס איז א אמת'דיגע סקולענער חסיד, סקולענער רבי איז געווען א איד, ער האט געהאלטן אז ער איז געווען א איד, ער האט געזאגט פאר אנדערע אידן, ער האט זיי אויסגעלערנט פשוט'ע אידישקייט, וואס זאל נאר זיין און די אידן האבן זיך געלערנט פון דעם און אונז לערנען אויכעט נאר דאס די אין בטוב למעלה מעונג.